אקעי רבותי, ס'איז געווען א פראבלעם פרייטאג אז אז מ'האט נישט געקענט הערן די גאנצע שיעור, און ס'איז מיר א שאד אז ס'ווערט פארלוירן, און איך מיין אז די פראבלעם איז געווען אז די מיקראפאן איז געווען צובראכן.

מען קען זען די זעלבע סטראקטשער די זעלבע פעטערן טרעפט מען אפאר מאל אה דאס מען טרעפט שוין ביי יצחק אבינו געגעבן די ברכות איז נישט געווען ממש פאר ער איז געשטארבן אבער עס איז א ענליכע זאך אבער שפעטער טרעפט מען עס נאך אסאך מער רשי אין פרשת דברים מער אה איז מקשה פיר אזעלכע פיר אזעלכע אזעלכע סארט פעטערנס פיר אזעלכע סארט מעשות אין תנך וואס משה רבנו פאר ער איז געשטארבן האט געטון אזא סארט זאך און שמואל פאר ער איז געשטארבן האט געטון אזא זאך. און דוד פאר ער איז געשטארבן האט ער געזאגט פאר שלמה המלך און א גאנצע צוואה און א גאנצע סעט זאכן. און אויב מען קוקט אריין אין אונזער פרשה קען מען אפילו און אפשר אין אונזער פרשה אליינס די פרשת ויחי איז דא אפשר פיר אזעלכע אזעלכע סארט מעמדים אזעלכע סארט מאמענטס ס'איז דא יוסף קומט צו יעקב און יוסף איז משביע ער זאל אים ארויסנעמען. דאס איז איין מאמענט, ס'איז דא די צווייטע מאמענט פון יוסף וואס ער קומט מיט מנשה און אפרים, און זיי באקומען זייער ברכות פון יעקב, וואס איז כאילו אזוי ווי מקביל צו די ברכות פון די שבטים, אלע שבטים האבן באקומען ברכות, און זיי האבן אויך באקומען ברכות, ס'איז געווען אזוי ווי נחשב אזוי ווי די שבטים, אפרים און מנשה, כראובן ושמעון יהיו לי, דאס איז א צווייטע מאמענט, ס'איז דא די דריטע מאמענט וואס יעקב געבט זיינע ברכות פאר אלע פאר אלע שבטים, דאס איז נאך א צוואה, ס'איז דא א פערדע צוואה וואס יוסף געבט פאר זיינע ברידער פאר יעדע איינע.

און יעצט פאר ער שטארבט זאגט ער די גאנצע גייט ער אדורך די גאנצע גיבט ער איבער די גאנצע תורה די גאנצע אלעס ער וויל איבערגעבן גיבט ער אריבער אין די אין די סארט פארמעט אין די סארט קאנטעקסט פון ער גייט שטארבן און ער זאגט בני מאה ועשרים שנה אנכי היום און די ענד און דאס גיב איך ענק איבער און מען איך וויל כ'וויל זיך אביסל טראכטן וואס וואס איז די וואס איז די וואס איז די פארמעט פארוואס איז עס אזוי וויכטיג וואס העלפט עס וואס איז די וואס איז די וואס טוט מען אויף מיט די מיט די מיט די געדאנק וואס איז די קאנסעפט וואס וואטס די עקטשועל קאנסעפט אוו דיס קיינד אוו צוואות וואס און מען זעט נאך ספרים למשל אין ספר חשמונאים אנדערע ספרים וואס זיי מאכן כאילו נאך די תנך זענען אויך אזעלכע צוואות די מענטש שטארבט און ער גיט איבער א צוואה פאר זיינע קינדער אדער פאר זיין גרופ גרופ אז זיי זאלן ממשיך זיין זאלן טוהן דאס און דאס מען געבט זיי ברכות און תוכחות כאילו תורות ס'איז עפעס אינטערעסאנטע זאך ס'איז דא אין די וועלט אזא מין זאך היינט. כ'מיין נישט היינט אבער באופן כללי איז דא אזא מין אזא מין מושג אין די וועלט אזוי ווי א צוואה ס'איז דא למשל מענטשן וועלן דיך כמעט זאגן אז ס'איז דא ס'איז דא א צוואה וואס איז א פיינענשעל צוואה איז דא איינע אפשר די ברכות פון יצחק האבן אויך אזא חלק אדער אפשר אפילו די ברכות פון יעקב און פון משה מ'טיילט אויס אז א מענטש האט א נחלה האט זיך זיינע געלט.

א פסוק ויחי יעקב, און אסאך מאל אסאך מענטשן זיי ויחי מיינט ווייסט דאס זאגט מען ביי די ענדע פון זיין לעבן נאכדעם נאכדעם וואס עס עס ענדיגט זיך די גאנצע מעשה די אלה תולדות יעקב תולדות יצחק אה ויחי יצחק אזויפיל און אזויפיל יאר רוב מענטשן זעהן זיך נישט אז זיי לעבן פאר א סערטען אמאונט פון יאר א מענטש דרייט זיך און מיינט כאילו ער לעבט אויף אייביג אדער ער טראכט נישט בכלל און ווען א מענטש לעבט.

און וישמע ישראל ויצעק עליו ויוכיח אותו. און די זעלבע זאך ביי שמעון און לוי איז ענליך אבער דא שטייט אביסל מער. טייטש איז, די וישמע ישראל דאס איז אליינס די די געזאגט אז אה דאס איז נישט געווען ריכטיג, וואטעווער ראובן דיד, ראובן חטא, וואטעווער ער האט געטון, וישמע ישראל, ווען ווען ס'איז אנגעקומען לאוזני ישראל, און ראובן אליינס כאילו ווען ער האט.

און שפעטער האט דער אייבערשטער געמאכט א זאך וואס הייסט א צמצום, און ער איז אוועק געגאנגען, אזוי ווי יעקב אבינו איז געשטארבן, ער איז נישט דא, גאט איז נישט דא אין די וועלט באופן גלוי, נאר וואס? עס איז איבער געבליבן עפעס, עס איז איבער געבליבן א זאך וואס הייסט א רשימו, די רשימו הייסט די תורה, אזוי שטייט אין פריערדיגע קבלה ספרים אז די תורה הייסט רושם אלהות, די תורה איז רושם אלהות, די תורה איז די חותמו של הקדוש ברוך הוא.

לומות. און דאס איז די תורה וואס מען זאגט פרייטאג. און די וואך וועט אויך נישט זיין קיין שיעור פרייטאג ווייל איך פאר אוועק און גיי נישט האבן קיין טעלעפאן. און אם ירצה השם נעקסטע וואך וועט אויך זיין זונטאג די תורה וואס איז שוין ווערט שוין א שטיקל סדר אזוי. על כל פנים איז דאס די שיעור און איך האף אז עס האט עפעס אויפגעטון דא.